א גוטן טאג, היינט איז דאנערשטאג נאכמיטאג, ס'איז פיר אזייגער, דריי אזייגער געווען די ווערדיקט, משה מנחם טויבנפעלד איז נאט גילטי. יעצט, ס'איז ביי אונז נישט קיין סורפרייז געווען, כ'האב געזאגט פאר אלע צייטונגען דא, בכלל נישט קיין סורפרייז געווען, אהה דער רבי האט אים געגעבן די וואוטס, און ס'איז די גרעסטע פאוערפול וואוט איז סקווער, איז במילא ער האלט נאך מסתם ביים גיין ווייטער אויכעט, נישט צו בלייבן דא סתם א קליינער דזשאדזש, און די חברה האבן א פאוערפול וואוט, איז במילא האט מען, ווי מען זאגט, אים ארויסגעלאזט. נאך מער, כ'האב ענק געזאגט אז ס'איז געווען דא די באדענהיימער דיעל די וואך, און מען האט אים ארויסגעלאזט, און געשטאנען איז אין צייטונג אז ער איז בלייבט א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, כ'האב יעצט נאכגעקוקט אין קאורט שטייט ער בלייבט אפילו נישט קיין רעדזשיסטערד סעקס אפענדער אויך נישט, ס'הייסט דער דזשאדזש האט געזאגט אזוי, ליסען, אז מען וועט עס מאכן לאמיר מאכן פאר יעדן, ס'זאל נישט אויסזען סקעפטיקעל יעצט פאר אים. עט מען לאזן וואקן און אין דעסעמבער עט ער לאזן וואקן באדנהיים האט ער געזאגט באדנהיים קום אריין ער איז אריין אינמיטן קארט אזוי ווי כ'האב ענק פארציילט און למעשה האט מען אים געגעבן די בעסטע דיל ער טאר נאר נישט זיין אין די ישיבה און אין די תלמוד תורה חוץ פון דעם איז ער נישט קיין רעדזשיסטערט סעקס אפענדער און ווערט נאר באשטראפט פאר אינדעינדזשערן די וועלפעיר אוו א טשיילד. כאטש איך האב געהערט מאחורי הפרגוד, איך ווייס נישט וויפיל קרעדיביליטי ס'איז אז ס'איז געקומען נאך איינער אויכעט, וועגן דעם האט מען עס געמוזט ערלעדיגן רייט אוועי, כ'ווייס אבער נישט צו ס'איז אמת, ווייל קען זיין יענער וואס האט איינער מיטן צווייטן, אבער קען זיין יענער האט געזאגט אויב מ'עט אים ארויסווארפן פון ישיבה איז ער צופרידן, למעשה האט ער געוואקט, ס'מיר נאר א שאלה פארוואס שפיצערן האט מען נישט געלאזט וואקן, אין אמת'ן לויט וואס קאנעקשאנס דער סקווערער רבי האט דא, נאך שפיצערן אויך געדארפט. לאזן וואקן. און יעצט האב איך גערעדט פאר די טעלעוויזשענס האב איך זיי געזאגט הוא הדבר אשר דיברתי מען טאר נישט לאזן סעקס אפענדער קעיסעס אין קאורט דער קאורט איז א פאליטיקעל זאך מילא אז ס'איז פאליטיקס האט צוטוהן מיט וואוטס קומט אויס אז די קינדער זענען נישט סעיף יעצט אין געוויסע לענדער אין די וועלט למשל אין אוסטראליע האט מען עס ארויס גענומען מ'האט געמאכט א רויעל קאמישען פאר די טשיילד סעיפטי און דעס שריי איך דא פאר די גאווערמענט שוין יארן אז מ'זאל עס מאכן ביי אונז אויכעט א קאמישען פאר טשיילד סעיפטי. איז למעשה ביז יעצט האבן זיי עס נישט געהערט, יעצט הייבן זיי עס אן צו הערן, זיי זעען דאס איז א דזשאוק, קומט א בחור און ער נעמט די גאטס און די פאוער מיט דאקטערישע קעיר וואס מען האט אים געסטראשעט און אלעס, און ער שרייט מען האט מיך מאלעסטעד, און אין יעדן קעיס איבעראל האט מען דאס אנגענומען, און אלל אוו א סאדען דא נעמט מען עס נישט אן, סאו דאס איז די זאך. יעצט וויל איך מסביר זיין. אם כבר אז כבר ווי מ'זאגט. אויב ס'האלט שוין דא זאלט איר וויסן, יעצט דארף מען אנהייבן צו וואטשן די קינדער אין ראקלענד קאונטי ביקאוז קיינער האט נישט קיין פייערמענס טשענס אין העווען אז ער זאל געווינען א קעיס מ'זאל איינזעצן אן אפענדער א חזר ווייל מ'וועט גראד לויפן צום סקווערער רבי'ן און געלט שפילט דאך נישט קיין ראלע און די קאנעקטינג פאוער מיט דעם אלעם שפילט דאך נישט קיין ראלע און עט די ענד אוו די דעי אזוי זעהט מען אויס. צו דאס איז גוט פאר אונז צו נישט, ס'איז גוט פאר די פינף צען פראצענט חזירים, פאר די רעסט אוו די פאבליק איז דאס א סועסייד מישן. עניוועי, איך וועל ענק יעצט לאזן גיין ווייל דעם שיעור האב איך שוין געמאכט, כ'האב נאר צוגעלייגט דעם עמורדזשענסי אז מ'זאל וויסן ווי מ'האלט דארט. די סקווערע זענען זייער זייער פרייליך, איך ווייס נאר נישט פארוואס, ווייל בעסיקלי וואס דאס זאגט איז אז ס'איז נישט דא קיין סעיפטי אין זייער קאמיוניטי. און גאנץ ראקלענד קאונטי דארף וויסן ווייל אפילו איינער וואס געהערט נישט אויף סקווער סאם האו קען ער זיך צוטשעפענען ביז צו סקווער ענד עט די ענד אוו די דעי עט ער זיך צוטשעפענען ביז צו סקווער מיט אפאר טאלער צו מיט פאליטיקעל קאנעקשאנס איז עט די ענד אוו די דעי עט מען קענען מאלעסטן זיינע קינדער. ס'האט זיך אראפגעלאזט דא אזא רעגן אפילו די הימלען וויינען, מ'נעמט קינדער און מ'מאלעסטעט זיי און מ'האט גענוג פאליטיקעל קאנעקשאנס. מ'האט געקענט זעהן אז זיי זענען זיך סותר די שוועסטערס מיט אלעס האט מען געזעהן ס'איז ליגנט און נאכאמאל ליגנט און נאכאמאל ליגנט נאר וואס דעטס אלל שיער פאליטיקס מאני ענד פאליטיקס ראן די ווארלד אז מ'קוקט אן וואסארא סטרא אחרא מיט וועם אונז שלאג מיר זיך בין איך בין איך געקומען צו דעם אנערקענונג שטעל דיר פאר אז ווי אונז האלט מיר ביז יעצט איז אויכעט א נס פון הימל. מ' און סמך שבלוחות בנס היו עומדים, האט דער סאטמאר רב געזאגט אז ס'איז נישט סמך מ' נאר מ' און סמך, פארקערט איז עס ניסים, אונז זעמיר ממש מיט ניסי ניסים ווי אונז האלט מיר ביז יעצט, אבער איך מיין אז עה קיינער עט זיך נישט טרויען מער צו טאטשן א קינד אפילו נישט אין סקווער אויסער אז ער איז אביסל א צו צורודערטער ווייל ער האט געזען וואס ער איז דורך געגאנגען און די געלטער וואס דאס האט געקאסט, זיכער א מיליאן דאלער פלאס. און זיין נאמען איז אנגעשמירט, מיר זאגן די סקווערע. דאס וואס ער איז ארויס נאט גילטי מיינט נישט ער האט נישט געטאטשט, נאט גילטי מיינט מען האט אים נישט געקענט מחייב זיין ביאנד עני ריזענעבל דאוט, אבער דאס מיינט נישט אז ער איז ארויס א געווינער, דאס מיינט נישט אז ער איז נישט קיין חזיר, דאס מיינט נישט אז זיין ברודער וואס האט מודה געווען אז ער האט געטאטשט, און און מען האט אים נישט איינגעזעצט מיינט נישט אז ס'איז נישט ס'איז נישט געשעהן, ס'איז יא געשעהן, האט זיך אליין מודה געווען, ס'איז נאר אזויפיל, ס'איז דא קאנעקשאנס, און וואס קען מען טוהן, מען מוז זיך ווייטער שלאגן, מען געבט נישט אויף וועגן דעם, ס'איז דא שווערע צייטן, ס'איז דא גוטע צייטן, און ס'איז דא שווערערע צייטן, דאס מיינט נאך גארנישט, ולהשם הישועה, אונז האפן דער אייבערשטער וועט נאך העלפן די קינדער וועלן נאך זיין סעיף, אונז ארבעט מען מיט צענדליגע פראגראמען און געוויסע וועגן, ס'זאל אינגאנצן ארויסגיין פון דעם קאורט, ס'זאל נישט אריינגיין מער צו רבנישע הענט, ס'זאל אריינגיין אין העלט ענד האספיטעל קארפערעישאן, ס'זאל אריינגיין צו דאקטוירים, סייקיאטריסט, סייקאלאדזשיסטס, און זיי זאלן האבן אזוי ווי זיי האבן געמאכט יעצט אין אוסטראליע, ס'הייסט די רויעל מישאן טו סעיוו טשילדרען, גאווערמענט האט דארט געגעבן א האלבן ביליאן דאלער, שטעל דיר פאר, ווייל זיי זעען עס איז א דזשאוק. דארט ווי ס'איז דא געלט מיט פאליטיקעל פאוער מיט פרעשור איז אנדערש די זאך. עניוועי, ס'דויערט צוביסלעך, רוים האט מען נישט געבויעט אין איין טאג, אונז זעמער נישט אפסעט, ס'טוט אונז וויי פאר די קינדער פון ראקלענד קאונטי און פון סקווער, אבער צוביסלעך, ולהשם הישועה, אזוי ווי יעדע קאראפשען, ס'איז געווען די נורסינג האום סקענדעל, ס'האט געדויערט יארן, און אידן זענען געווען אינוואלווד אין די שמוציגסטע זאכן צו טוהן מיט קראנקע און מיט טויטע, ביז ס'איז ארויסגעקומען, און נאכדעם געווען אנדערע סקענדעלס, אזוי צוביסלעך, נו וואס קען מען טוהן. אונז דארף מען זיך ווייטער שלאגן, פארלירט צי געווינט, א מלחמה לה' בעמלק מדור דור, זאלט'ס האבן א פרייליכן א ליכטיגן שבת.